ערשטע מעשה אין ספר שמואל איז די ערשטע זאך וואס קען געשען צו דעם מענטש שמואל, עס הייסט ער זאל געבוירן ווערן, ענליך צו וואס אונז האבן געהאט ביי מנוח און שמשון, הייבט זיך אן די מעשה נאך פאר ער איז געבוירן געווארן, ענליך צו אנדערע אבות וואס האבן א מעשה ווי זיי זענען געווען עקרות, האט שמואל'ס מאמע אויכעט א מעשה אז זי איז געווען א עקרה, ענליך צו רחל און לאה. און אפשר שרה און הגר וואס מען זעט אז ס'איז געווען צוויי נשים איינער האט געהאט געהאט קינדער איינער נישט איז א ענליכע מעשה געשעהן ביי שמואל און די מעשה איז אזוי ס'איז געווען א מענטש הייבט זיך אן די מעשה מיט א מענטש געוואוינט אין רמתים צופים אין אפרים האט געהייסן אלקנה שטייט זיין גאנצע יחוס געווען פון אפרים לכאורה. און דער האט געהאט צוויי ווייבער, איינע האט געהייסן חנה, איינע האט געהייסן, צווייטע האט געהייסן פנינה, פנינה האט געהאט קינדער, חנה האט נישט געהאט קיין קינדער. יעצט זיין מנהג קבוע איז געווען, יעדע יאר, מימים ימימה הייסט יעדע יאר, אונז האבן געזען די לשון ביי בת יפתח מימים ימימה, יעדע יאר, פון יאר צו יאר, פלעגט ער גיין להשתחוות ולזבוח צו שעכטן און זיך בוקן צו די אייבערשטער אין שילה דארט איז געווען די משכן און דארט איז געווען עלי אינטערסאנט אז שטייט נישט דא עלי שטייט צוויי בני עלי זענען חפני און פנחס זיי זענען געווען דארט די כהנים עלי איז געווען זעהט אויס דער כהן גדול טייפ פון זיי בפועל איז געווען זיינע קינדער מיר גייען זעהן שפעטער אין די מעשה אז די חפני און פנחס זענען וויכטיג דא איז דאס איז געווען זיין מנהג איז געווען ויהי היום איינער פון די מאל וואס ער האט געטון די מנהג איז ער ארויף געגאנגען עולה רגל געווען צו שילה און ער האט מיטגענומען זיין ווייב פנינה מיט אירע קינדער, חנה אן אירע קינדער, און ער האט געמאכט א קרבן, א שלמים, און געגעבן פאר יעדע איינער א פארציע, פאר חנה האט ער געגעבן א דאפלטע פארציע אדער א ספעציעלע פארציע, פארוואס? ווייל ער האט ליב געהאט חנה, איז געווען זיין באליבטע ווייב, אזוי ווי רחל יעקב האט מער ליב געהאט, און והשם סגר רחמה זי האט נישט קיין קינדער האט ער רחמנות געהאט אויף איר האט ער געגעבן מער. און דער סדר יעדע מאל איז געווען איר צרה פנינה האט איר מכ מכעיס געווען איר געטשעפעט און געזאגט וואס איז דאס און געמאכט קלאר אז זי האט נישט זי איז די וואס האט קינדער זי איז די וואס האט נישט קיין קינדער מצד שני האט זיין מאן מער ליב געהאט דעם ס'איז געווען א נארמאלע מצב פון א צרה וואס זיי געבן זיך נישט קיין עצה איינער מיט דער צווייטער און זי איז געווען מורא'דיג אנגעבייזערט אנגעווייטאגט טרויעריג וועגן דעם און זי פלעגט נישט געקענט אפילו עסן זי איז געווען אזוי אפילו געהאט אזא גוטע פארציע און אלקנה האט איר געזאגט חנה וואס וויינסטו וואס האסט דאס? פארוואס עסטו נישט? איך גיב דיך, זעסט דאך אז איך גיב דיך א ספעציעלע פארציע, איך האב דיך מער ליב, אנכי טוב לך מעשרה בנים, בעסער ווי האבן צען קינדער צו האבן אזא אהבה פון א מאן, ס'קען עפעס צאלן? איך ווייס נישט, נאר מען פרובירט איר מפייס צו זיין, ס'האט נישט געהאלפן. און וואס טוט חנה? חנה שטייט אויף נאכן עסן ביינאכט, ס'דעכט זיך ביינאכט, אפשר יום טוב ביינאכט, אפשר נישט געווען יום טוב, ס'שטייט נישט דא קלאר אז ס'איז געווען א יום טוב, אין מדרשים שטייט אז ס'איז געווען ראש השנה, אבער ס'שטייט נישט דא קלאר, ער האט געהאט א תקופה, ער פלעגט גיין עולה רגל זיין, ברענגן קרבנות, איז נאכן סעודה גייט זי, שטייט זי אויף און זי גייט אין משכן, דארט זיצט עלי, מען גייט זען שפעטער, עלי זיצט אלס אויף א שטול דארט, על מזוזת ביים טיר, האט עפעס געהאט אזא מנהג צו זיצן ביים טיר, און זי איז געווען מורא'דיג צובראכן, מרת נפש, טרויעריג, און זי איז געדאווענט און געוויינט, און נישט נאר האט זי געדאווענט, נאר אזוי ווי די מנהג, אזוי ווי די סדר, זי האט געמאכט א נדר, א נדר הייסט מען זאגט צו, אויב עס וועט געלונגען, אויב די אייבערשטער וועט געבן א ישועה, וועל איך אים עפעס צוריק געבן, געבן א תודה, און וואס האט זי געזאגט? איר תפילה איז געווען, השם צבאות, אלע גאנצע ספר רופט מען דא השם צבאות, אויב דו וועסט מיר העלפן, וועסט מיר געדענקען, וועסט מיר העלפן, וועל איך געבן די, צו דיך די יונגל וואס דו געסט מיר, דאס הייסט וואס הייסט מען וועט געבן צו די אייבערשטער, אזוי ווי מיר גייען זען, ומורה לא יעלה על ראשו, ער גייט זיין אזוי ווי א נזיר, ער גייט זיך נישט אפשערן, און אזוי ווי מיר גייען זען שפעטער, זי גייט אים כאילו געבן ער זאל זיין א משרת, א כהן ארבעטן פאר די משכן, ס'איז איר קינד אבער זי געבט עס צוריק, כאילו דאס איז די נדר וואס זי מאכט. יעצט אינטערעסאנט זי האט געדאווענט אזוי, און עלי זיצט דארט און ער קוקט איר עפעס אזוי אן, און ס'פאלט אים איין אז עפעס מאדנע, זי רעדט שטיל, מדברת על ליבה, על ליבה הייסט צו זיך אליינס, איר הארץ האט געוואוסט פון דעם, קיינער האט נישט געהערט, מ'זעט נאר אירע ליפן רוקן זיך אבער מ'הערט נישט, און עלי האט געטראכט אז ס'איז נאכן עסן, ס'איז געווען די צייט, סדר איז געווען מ'עסט און אזוי ווייטער, זי איז מסתמא שיכור, עפעס מאדנע, איר געגעבן א פסק, וואס איז די שכרות, לאז, ס'איז גענוג, נו. דא איז א משכן, דא איז א ערענסטע פלאץ. און חנה האט אים געענטפערט פאר עלי און זאגט ניין, איך בעט דיר, איך האב גארנישט געטרינקען, נישט נאר כ'האב נישט געטרינקען, איך האב נישט געקענט עסן אפילו, וואס טרינקען? זאגט, א צובראכענע פרוי, קוק מיך נישט אן ווי א בת בליעל, איך בין נישט עפעס א ליידיגייער, עפעס א גארנישט, פארקערט איך בין פשוט מרוב שיחי וכעסי און צובראכענקייט רעד איך אזוי, און זי איז זיך מכניע און זי בעט זיך אזוי. שוין איז עלי האט געזען האט ער געזאגט אה כ'האב גארנישט געמיינט לכי לשלום און ער געבט איר אויך א ברכה אז די די סדר די כהן געבט אזוי א ברכה דיין תפילות זאלן מקוים ווערן ואלהי ישראל זאל געבן וואס דו האסט אים געבעטן און זי זאגט תמצא שפחתך חן בעיניך כאילו טענק יו יו אר וועלקאם עפעס אזוי און זי גייט אהיים און יעצט קען זי שוין עסן זי האט זיך בארואיגט, שוין נישט געווען אנגעצויגן, נישט געווען ברוגז, ופניה לא היו לה עוד. און דאס איז ביינאכט, זי גייט שלאפן, אינדערפרי שטייען זיי אויף, מען זיי געבן בוקן זיך, די סדר מען טעון לינה, מען גייט און מען גייט אהיים. אז זיי זענען אהיים געגאנגען איז טאקע מקוים געווארן די תפילה פון חנה און די ברכה פון עלי, שמואל, אלקנה ידע את חנה אשתו, און ויזכרה ה', די אייבערשטער האט איר דערמאנט, און. געהאט א יונגל, ווי אזוי רופט זי, ווי אזוי רופט זי דער יונגל? שמואל, שמואל איז עפעס א לשון כי מה' שאלתיו, כ'האב אים געבארגט, כ'האב אים געבעטן, אדער געבעטן פון די אייבערשטער, דאס איז די, מ'האט געגעבן וואס כ'האב אים געבעטן. יעצט, אויף איבער א יאהר, אדער די נעקסטע יום טוב, ווען ס'געווען די סדר אז אלקנה זאל גיין מאכן די עלי' לרגל, מאכן זבח הימים, ס'הייסט די, וואס איז אפשר מחיוב מצד די יום טוב, אדער א עלי' לרגל, ואת נדרו, סתם נדרים וואס ער האט נודר געווען, און חנה וויל נישט גיין יעצט, ווייל זי זאגט איך האב דא א אַ ייִנגל, אַ נער, אַ בעיבי, אים צו זײגן. װען איך װעל אים גומל זײַן, איך װעל אים אָפּנעמען פֿון דער זײגן, דעמאָלט זאָל איך אים ברענגען, און נישט נאָר כ'װעל אים ברענגען, איך װעל אים לאָזן דאָרט, װישב שם עד עולם, דאָס איז דאָך מײַן געװען אַ נדר. ביז דעמאָלט, כּאילו, איז דאָ אַזױ צװײ סיבות, קודם, מע דאַרף אים נאָך זײגן, און צװײטנס, זי טרעפֿט אַ תּירוץ, פֿאַר װאָס ער זאָל בלײַבן אַ ביסל מיט איר, שמואל. און אלקנה זאָגט, נו, אַװדאי, אַז טו, טו װאָס טו. עשי הטוב בעיניך, אך יקים ה' את דברו, ס'הייסט כ'האף אז די אייבערשטער טאקע וועט מקיים זיין, און זעט אויס אז דא איז כולל עפעס אז ס'זאל זיין נאך קינדער, אדער ער זאל טאקע לעבן די זון, נישט קלאר. על כל פנים, וכך הוה, זי בלייבט, אמאל יענע יאר איז זי געבליבן אינדערהיים, בשעת גמלה אותו, ווען ער איז געווען צוויי, אדער אפשר אביסל עלטער, האט זי אים ארויפגענומען, מיט א גרויסע, אזוי ווי א קרבן תודה, געברענגט פרים שלושה אפשר איין פר פון דריי יאר אדער דריי פרים מיט א קמח א מנחה מיט וויין און נסכים און זי האט געברענגט און געמאכט די קרבן און מ'האט זיך געבוקט אזוי ווי שטייט צום סוף סיי דריי אזוי ווי א קרבן תודה און זי האט געזאגט פאר עלי איך בין די פרוי הנצבת איך בין די וואס האט געבעטן א זון דעמאלטס ווען דו געדענקסט א יאר דריי יאר צוריק ווען ס'איז געווען און דא איז ער. הנער הזה התפללתי, ויתן השם לי את שאלתי, דאָס איז דער שמואל, שאלתי, און יעצט, וגם, און נאָך אַ טײַטש אױף דער װאָרט שמואל, אנכי השאלתיהו להשם, איך באָרג אים, כביכול, איך געב אים יעצט פאַר דער אײבערשטער כל הימים שהוא שאול להשם, איך לאָז אים דאָ, ער גײט זײַן אַרבעטן דאָ אין בית השם.